בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף לב, מ'הייבט אן דף לא עמוד ב, דריי שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, איז אזוי שטייט אין פסוק ס'דא א מצוות כיבוד אב ואם, און ס'דא א מצוות מורא אב ואם, איז די ברייתא דא מחלק וואס איז די חילוק צווישן כיבוד און מורא, זאגט די ברייתא, איזהו מורא ואיזהו כיבוד, איז די ברייתא מבאר מורא איז טייטש לא עומד במקומו, די זון שטייט נישט אויפן טאטענס פלאץ ווי רש"י זאגט אז ס'דא אמאל די טאטע האט א פלאץ וואס דארט שטייט ער און שמועסט מיט זיין חברים, איז טאמער עס איז א קביעות'דיגע פלאץ טאר די זון נישט שטיין אויף יענע פלאץ, ולא יושב במקומו, די זון זיצט נישט אויפן טאטענס פלאץ, ולא סותר את דבריו, ער איז נישט סותר זיין טאטענס ווערטער, ולא מכריעו, ער איז נישט מכריע קעגן זיין טאטן, ס'טייטש טאמער זיין טאטע האט א מחלוקת מיט א צווייטן לענין הלכה איז ער נישט מכריע ווי די אנדערע נאר ער פסק'נט ווי זיין טאטן, איז דאס אלץ א ענין פון מורא, ווייטער וואס מיינט כיבוד, כיבוד איז טייטש מאכיל ומשקה, געט צו עסן צו טרינקען, מלביש ומכסה, ער קליידט, מכניס ומוציא, די טאטע אדער מאמע דארפן זיך אנליינען אויף איינעם, ליינט מען זיך אן אויף די זון, איז דאס אלץ א ענין פון כיבוד. זאגט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט משל מי, פשט מ'האמיר יעצט געזען אז מען דארף מכבד זיין די טאטע, מיט דעם אז מען איז אים מאכיל, מען איז אים משקה, מען איז אים מלביש, מען איז מכסה, איז ווער באצאלט אויף דעם, ווער באצאלט אויף די מאכלים אויף די משקאות אויף די מלבושים, די טאטע באצאלט אויף דעם, אדער די זון באצאלט אויף דעם, זאגט די גמרא א מחלוקת רב יהודה אמר משל בן, רב נתן בר אושעיא אמר משל אב, רב יהודה זאגט די זון דארף באצאלן אויף דעם, רב נתן בר אושעיא זאגט ניין, אוודאי די זון דארף זיך מטריח זיין, ער איז דער וואס דארף עס טון, ער דארף זיי מאכיל זיין, ער דארף זיי משקה זיין, אבער באצאלן, ווער באצאלט אויף די מאכלים, ווער באצאלט אויף די משקאות, ווער באצאלט אויף די מלבושים, זאגט רב נתן בר אושעיא, אוודאי באצאלט דער טאטע, יעצט ווי די מפרשים זענען מסביר, אז דאס איז קלאר אז ווייל ווען די עלטערן האבן נישט קיין געלט איז אוודאי דארף די זון באצאלן אויף דעם, ווייל אזוי ווי די זון איז מחיוב סתם אזוי מיט די מצוה פון צדקה, איז אוודאי צדקה פאר די עלטערן קומט פאר אלעס, נאר דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די עלטערן האבן יא געלט, איז אף על פי כן דא א מחלוקת, אז רב יהודה האלט משל בן, אז אפילו טאקע די עלטערן האבן געלט, אבער היות עס שטייט אין תורה כיבוד אב ואם איז פשט אז די זון דארף באצאלן אויף דעם, און ר' נתן בר אושעיא זאגט ניין, די געלט באצאלט די טאטע, און די כיבוד, די טירחה, דאס מאכט די זון. זאגט די גמרא, אורו ליה רבנן לר' ירמי', חכמים האבן גע'פסק'נט הלכה למעשה פאר רבי ירמי', ואמרי לה, לבריה דרבי ירמי', ס'דא וואס זאגן ס'איז געווען מיט די זון פון רבי ירמי', כמאן דאמר משל אב, אז אוודאי דער טאטע דארף באצאלן אויף דעם. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די ברייתא זאגט, נאמר, שטייט אין פסוק כבד את אביך ואת אמך, ונאמר, שטייט אין אן אנדערע פסוק, כבד את ה' מהונך, אז מען דארף מכבד זיין די אייבערשטער מהונך ס'טייטש מיט געלט, און ממילא מאכט מען א גזירה שווה, אז מה להלן בחסרון כיס, אזוי ווי ביי כבד את ה' שטייט מהונך מיט געלט. פשט, ווען א מענטש איז מכבד די אייבערשטער דארף מען אים באצאלן געלט אויף דעם, מען פארלירט געלט אויף דעם, אף כאן די זעלבע זאך, ווען מען איז מכבד די עלטערן דארף אויך זיין בחסרון כיס, מען דארף אפילו דערלייגן געלט אויף דעם. איז פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מינה? פשט, טאמער, אזוי ווי מען שמועסט, די טאטע דארף באצאלן אויף די מאכלים אויף די משקאות אויף די מלבושים, און וואסערע חסרון כיס האט די זוהן, ווי דערלייגט ער דא געלט? ענטפערט די גמרא, לביטול מלאכה, ער דערלייגט געלט אין אנדערע פלעצער, ער קען נישט גיין ארבעטן אט דערווייל איז דארט דערלייגט ער געלט אבער אויף די מאכלים אויף די משקאות אויף די מלבישים דארט אוודאי משל אב אויף דעם אוודאי באצאלט די טאטע פרעגט די גמרא נאך א קשיא תא שמע פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא שני אחים טאמער ס'דא צוויי ברידערס אדער שני שותפים צוויי שותפים אדער האב ובנו א טאטע מיט זיין זון אדער הרב ותלמידו א רבי מיט זיין תלמיד, זאגט די ברייתא די אלע זאכן, סיי צוויי ברידער סיי צוויי שותפים סיי א טאטע א זון סיי א רבי א תלמיד, איז פודין זה לזה מעשר שני, מעגן פודה זיין איינער פון די אנדערע פאר די אנדערע מעשר שני, פשט מיר האבן דאך שוין געזען א מענטש וואס איז פודה די אייגענע מעשר שני דארף מוסיף זיין א חומש, א מענטש וואס איז פודה א צווייטנס מעשר שני דארף נישט מוסיף זיין א חומש, איז דא ווען ס'רעדט זיך פון צוויי נאנטע מענטשן, צוויי ברידער, צוויי שותפים, א טאטע א זון, א רבי א תלמיד, וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז היות ווי זיי האבן זיך ליב איינער די אנדערע, קען זאל מען זיי אנקוקן אפשר ווי איינס, און מילא דא אפילו ווען איינער איז פודה דעם אנדערנ'ס מעשר שני, אפשר דארף מען מוסיף זיין א חומש, דא זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא ומאכילין זה לזה מעשר עני, ס'טייטש, ס'איז דאך דא א מצוה פון מעשר עני, אז יעדע דריטע יאר דארף מען געבן מעשר עני, איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז לאמיר זאגן צוויי ברידערס, זיי האבן זיך אזוי ליב איינער די אנדערע, איז אפילו אן מעשר עני וואלט איינער אויסגעהאלטן די אנדערע, איז מהיכי תיתי אז מען קען געבן איינער פארן צווייטן מעשר עני, איז זאגט די ברייתא אז יא מען קען געבן איינער פארן צווייטן מעשר עני, ס'טייטש א זון אפילו ער האט ליב זיין טאטע וואלט אים אויסגעהאלטן סתם אזוי, פון דעסטוועגן מעג ער אים געבן מעשר עני, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, ואי אמרת משל בן, נמצא זה פורע חובו משל עניים, ס'טייטש, טאמער דער מאן דאמר וואס האלט משל בן איז גערעכט אז מצות כיבוד אב איז טייטש אז דער זון דארף באצאלן פון זיין אייגענע טאש אויסצוהאלטן זיין טאטן, איז אויב אזוי וויאזוי קען ער נוצן מעשר עני צו באצאלן די חוב? די תורה האט דאך אים מחייב געווען אלס די מצוה פון כיבוד אב אז ער דארף אויסהאלטן זיין טאטן, מ'קען נישט נוצן מעשר עני צו באצאלן א חוב? ענטפערט טאקע די גמרא, לא צריכא להעדפה, פשט די ברייתא דא האט גערעדט פון איבעריגס, טייטש, אלס די חיוב פון כיבוד אב דארף ער נישט געבן קיין סך פאר זיין טאטן, ער דארף געבן א נארמאלע סטאנדארט וואס מ'געבט נארמאל פאר א מענטש, א נארמאלע מענטש עסט א געוויסע סכום, אזויפיל דארף מען געבן פארן טאטן אלס די מצוה פון כיבוד אב, שפעטער ער וויל געבן נאך, דאס קען ער געבן פון מעשר עני, אבער די סטאנדארט אוודאי קען ער נישט געבן פון מעשר עני, ווייל דאס איז א חוב וואס ליגט אויף אים אלס די מצוה פון כיבוד אב. איי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, היינו דקתני עלה אויב אזוי זיי מיר מסביר די המשך פון די ברייתא, שטייט דארט ווייטער אין די ברייתא אמר רבי יהודה, תבוא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני אז געשאלטן זאל זיין איינער וואס געבט פאר זיין טאטן מעשר עני, איז פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי להעדפה, מאי נפקא מינה? ס'טייטש, טאמער די סטאנדארט, די נארמאלע עסן געבט ער פון זיין אייגענע טאש, און מען רעדט דא סך הכל פון העדפה פון איבעריגע עסן, איז וואס א נפקא מינה צווישן די טאטע און סתם א עני? פארוואס זאל ער נישט געבן פארן טאטן איבעריגע עסן, פון מעשר עני פארוואס קומט אים א קללה אויף דעם? ענטפערט די גמרא, ווייל אפילו הכי זילא ביה מילתא, ווייל ס'איז א זלזול, ס'איז א זלזול אינעם טאטן אז די זון געבט אים עסן פון מעשר עני, ער געבט אים נישט פון זיין אייגענע טאש, אפילו די איבעריגע עסן, און ממילא האט רבי יודא געזאגט תבא מאירה אז געשאלטן זאל זיין איינער וואס טוט דאס. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שאלו את ר' לעזר, מ'האט געפרעגט ר' לעזר, עד היכן כיבוד אב ואם, ווי ווייט דארף א מענטש מקיים זיין די מצוה פון כיבוד אב ואם? אמר להם, האט רבי אליעזר געענטפערט עד שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו, ואינו מכלימו. ס'טייטש, די שטערקסטע אופן פון כיבוד אב ואם איז אז א טאטע נעמט א בערזל פול מיט געלט, ער ווארפט עס אריין אין די וואסער, און דער זון פארשעמט נישט דער טאטע, דער זון פרובירט נישט אפצושטעלן דעם טאטן, נאר ער איז שטיל, מפני כבודו פונעם טאטן איז ער שטיל, ער לאזט אים אריינווארפן די בערזל. איז פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מינה, פשט אזוי, טאמער מ'האלט אז כיבוד אב איז משל בן, אז די זון דארף באצאלן פאר די טאטענ'ס כיבוד אב, אויב אזוי איז דאס וואס ר' אליעזר זאגט דא עד שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו, איז אוודאי רעדט זיך טאקע ביי א ציור אז די טאטע נעמט די זון'ס בערזל, און דאס זאגט ר' אליעזר אז די טאטע האט אריינגעווארפן די זון'ס בערזל, אין וואסער אריין און די זון איז שטיל געבליבן ער האט אים עס געלאזט טון איז פשט ער האט מכבד געווען דעם טאטן אויפן העכסטן דרגה אבער טאמער דער חיוב כיבוד אב איז נאר משל אב נאר מיטן טאטנס געלט די זון דארף נישט באצאלן געלט אויף דעם אויב אזוי דער ציור דא וואס רבי לעזער רעדט פון דעם אז דער טאטע ווארפט אריין א בערזל פון געלט איז קען נישט זיין אז ס'רעדט זיך אז דער טאטע ווארפט אריין די זונ'ס געלט אין וואסער אריין ווייל ביי דעם וואלט רבי לעזער נישט געזאגט אז ס'איז א גרויסע מצוות כיבוד אב אז דער זון לאזט עס צו פארוואס זאל דאס דער זון צולאזן ער דארף דאך נישט באצאלן אויפן טאטנס כיבוד אב פון זיין אייגענע געלט איז אוודאי דארט מעג ער אפשטעלן דעם טאטן און צוריק נעמען זיין בערזל, נאר וואס דען, אוודאי רעדט זיך דא ביי א ציור אז דער טאטע נעמט זיין אייגענע בערזל, ער ווארפט עס אריין אין וואסער אריין, און דער זון שטעלט אים נישט אפ, און דאס איז די גרויסע מצוה פון כיבוד אב, אבער לכאורה וואס א נפקא מינה פאר די זון, וואס גייט אן פאר די זון אז די טאטע ווארפט אריין זיין אייגענע בערזל אין וואסער אריין, וואסערע גדלות איז דאס אז די זון לאזט עס צו, פארוואס זאל ער עס נישט צולאזן? די טאטע האט אריינגעווארפן זיין אייגענע געלט, שוין האט ער דערלייגט, און וואס איז די גרויסע גדלות פון דער זון וואס לאזט עס צו, ענטפערט די גמרא, בראוי ליורשו, ס'טייטש היות אז דער זון גייט דאך ירש'ן דעם טאטן, און דער טאטע ווארפט דא אריין זיין אייגענע געלט אין וואסער אריין, איז פשט ער איז מפסיד זיין ירושה, איז יא, ס'איז א גרויסע דרגה אז דער זון לאזט דאס צו אבער אוודאי רעדט זיך נישט משל בן, נאר ווייטער ס'קען זיין אז די מצות כיבוד אב איז נאר משל אב, ברענגט טאקע די גמרא א מעשה וואס מען זעט אויך אזא ענין, וכי הוא דרבה בר רב הונא אזוי ווי די מעשה וואס איז געווען מיט רבה בר רב הונא, דרב הונא, זיין טאטן, קרע שיראי באנפי רבה בריה האט אמאל צוריסן א טייערע בגד, א זיידענע בגד אין פראנט פון זיין זון אין פראנט פון רבה בר רב הונא, אמר, און רב הונא האט געזאגט איזיל איחזי, אי רתח אי לא רתח איך וויל זעהן צו מיין זון העט זיך רעגן צו נישט. פשט, ער האט צוריסן א טייערע מלבוש אין פראנט פון זיין זון, וואס ווען נישט ער וואלט עס צוריסן וואלט זיין זון עס גע'ירש'נט, און ממילא האט ער געוואלט פרואוון מיט דעם זיין זון צו זעהן צו ער העט זיך רעגן צו נישט, צו זעהן צו ער איז ראוי צו ירש'ען צו נישט, זעהט מען אויך די ענין אז א זון קען זיך רעגן דארט ווי ער דערלייגט א ירושה. יעצט פארשטייט זיך רבה בר רב הונא האט זיך נישט אויפגערעגט, אבער די גמרא פרעגט, ודילמא רתח, אפשר וואלט ער זיך יא גערעגט, וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול קומט אויס דער טאטע רב הונא האט עובר געווען אויף לפני עור לא תתן מכשול מען טאר נישט מכשיל זיין א צווייטע איד מיט א עבירה, איז וויאזוי קען ער מכשיל זיין זיין זון דא מיט אן עבירה, זיין זון וואלט דאך פוגם געווען אין דעם טאטן, ער וואלט דאך עובר געווען אויף כיבוד אב ואם, ענטפערט די גמרא, דמחיל ליה ליקריה רב הונא האט פאראויס מוחל געווען אויף זיין כבוד, און האט געזאגט פאראויס טאמער מיין זון העט זיך רעגן בין איך מוחל אויף מיין כבוד, וואס ווי מען וועט באלד זען א טאטע קען מוחל זיין אויף זיין כבוד מילא לפני עור איז דא נישט געווען. איי פרעגט די גמרא והא קעבר משום בל תשחית, ער האט דאך עובר געווען אויף די עבירה פון בל תשחית ער האט צעריסן סתם אזוי א בגד, זאגט די גמרא דעבד ליה בפומבייני, ער האט צעריסן די בגד דארט ווי ס'איז צוגענייט אויף די תפרים, פשט אויף אן אופן וואס מ'קען עס מתקן זיין, און מילא ווייטער בל תשחית איז דא אויך נישט געווען. איי פרעגט די גמרא אויב ער האט עס צוריסן אויף אן אופן וואס מ'קען עס שפעטער מתקן זיין, ודילמא משום הכי לא רתח, איז קען זיין פאר דעם האט זיך רבה נישט גערעגט, ווייל ער האט געזען אז זיין טאטע האט צוריסן א בגד אבער מ'קען עס שפעטער פאררעכטן, ענטפערט די גמרא, דעבד ליה בשעת ריתחיה, רב הונא האט עס געטון אין א צייט וואס רבה בר רב הונא איז סתם אזוי געווען אין אזא אויפגערעגטער צושטאנד אויף א צווייטע זאך, איז האט ער געוואוסט אז יעצט קען מען אים זייער גרינג אויפרעגן אפילו מיט א קלייניקייט, האט ער געוואלט זען צו מיט די קלייניקייט וועט ער אים אויפרעגן צו נישט, און טאקע ער האט זיך נישט אויפגערעגט. זאגט די גמרא ווייטער, מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה רב יחזקאל האט פארגעלערנט פאר זיין זון רמי די קומענדיגע משנה, שטייט אין די משנה הנשרפים בנסקלים אז טאמער ס'מישט זיך אויס א מענטש וואס בית דין האט אים פאראורטיילט אויף שריפה, איז דער מענטש האט זיך אויסגעמישט מיט אסאך אנדערע מענטשן וואס זיי דארפן קריגן סקילה, איז וואס טוט מען דא? ס'איז דא דא אסאך מענטשן וואס איין מענטש דא דארף קריגן שריפה די רעשט דארפן קריגן סקילה, אבער מ'ווייסט נישט ווער איז ווער, איז וויאזוי הרג'עט מען די אלע מענטשן? זאגט דאך די משנה רבי שמעון אומר ידונו בסקילה שהשריפה חמורה, פשט מען דארף דא נעמען די קלענערע עונש, מען קען נישט אלע הרג'נען מיט די גרעסערע עונש, ווייל מען קען נישט הרג'נען א מענטש וואס ס'קומט אים א קליינע עונש מיט א גרויסע עונש פארקערט יא, און מילא רבי שמעון האלט אז שריפה איז הארבער פון סקילה, ס'איז א שטערקערע עונש פון סקילה, און מילא זאגט ר' שמעון אז אלע העלן דא קריגן סקילה אנשטאט שריפה ווייל שריפה איז א הארבערע עונש מען קען נישט מעניש זיין דער וואס קומט אים סקילה מיט שריפה איז דערפאר קריגט יעדער איינער סקילה אמר ליה רב יהודה בריה האט רב יהודה דער זון פון רב יחזקאל האט געהערט ווי זיין טאטן לערנט פאר די משנה האט ער געזאגט פאר זיין טאטן אבא לא תיתנייא הכי לערן נישט אזוי די משנה האסט נישט גוט פארגעלערנט די משנה פארוואס ווייל פון דיין לשון איז משמע אז ס'האט זיך אויסגעמישט דא א מענטש וואס קומט אים שריפה מיט אסאך מענטשן וואס קומט זיי סקילה, און אויף דעם זאגט ר' שמעון אז אלע קריגן דא סקילה ווייל מען קען נישט דא געבן שריפה פאר קיינעם ווייל שריפה איז א הארבערע עונש, אבער אויף דעם שטעלט זיך די קשיא מאי איריא שריפה חמורה, תיפוק ליה דרובא נסקלים נינהו, פשט טאמער רוב עולם דא דארף סתם אזוי קריגן סקילה, איז פארוואס זאגט ר' שמעון אז אלע קריגן סקילה ווייל שריפה איז הארבער פון סקילה, זאג פשוט ס'איז דא דא א רוב, רוב דארפן קריגן סקילה, איז גייט מען נאכן רוב, פאר דעם קריגן אלע סקילה. איז האסט נישט אנגעכאפט א גוטע לשון. אלא נא, וויאזוי זאלסטו יא פארלערנען די משנה אלא הכי איתנייה, מען דארף אזוי לערנען הנסקלים בנשרפים ס'טייטש פארקערט. ס'מישט זיך אויס איין מענטש וואס דארף קריגן סקילה, א מיעוט סקילה מישט זיך אויס מיט א רוב פון שריפה, איז אף על פי כן האלט ר' שמעון אז מען וועט גיין דא מיט די מיעוט אלע עלן קריגן סקילה, פארוואס ווייל מען קען נישט געבן שריפה פאר איינעם וואס קומט אים סקילה, ווייל שריפה איז הארבער פון סקילה, אפילו די רוב איז דא מענטשן וואס דארפן קריגן שריפה, פון דעסטוועגן ביי אזא אופן עלן אלע קריגן סקילה. אזוי האט רב יהודה מעורר געווען פאר זיין טאטן רב יחזקאל, אמר ליה האט רב יחזקאל געזאגט פאר זיין זון רב יהודה, אי הכי טאמער ביסט גערעכט אז דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס איין מענטש וואס קוקט אים וואס קומט אים סקילה האט זיך אויסגעמישט מיט אסאך מענטשן וואס קומט זיי שריפה, אויב אזוי אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, שטייט דארט אז וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך אויף ר' שמעון, און חכמים האלטן ידונו בשריפה אז אלע זאלן קריגן שריפה, פארוואס? ווייל שהסקילה חמורה, חכמים האלטן אז סקילה איז הארבער פון שריפה, און מילא קריגן אלע שריפה. אבער אויב אזוי, פירט רב יחזקאל אויס זיין קשיא, טאמער דא רעדט זיך איין מענטש וואס קומט אים סקילה, האט זיך אויסגעמישט מיט אסאך מענטשן וואס קומט זיי שריפה, איז פארוואס זאגן די חכמים אז אלע קריגן שריפה ווייל סקילה איז חמורה, מאי איריא דסקילה חמורה תיפוק ליה דרובא נשרפין נינהו, ס'טייטש דאס אליין אז רוב מענטשן קומען זיי דא שריפה איז פאר דעם אליין געבט מען פאר יעדעם שריפה ווייל מ'גייט נאכן רוב, איז סתם אזוי דיין פשט שטימט אויך נישט, אמר ליה, האט רב יהודה געענטפערט זיין טאטן, ניין, די קשיא איז נישט קיין קשיא, ווייל התם רבנן הוא דקאמרי ליה לר' שמעון, דקאמרת שריפה חמורה, לא, סקילה חמורה. פשט, חכמים ענטפערן צו ר' שמעון, אז אוודאי ביי אזא ציור, ביי א ציור וואס איין ניסקל מישט זיך אויס מיט אסאך נשרפים, אוודאי דארט געבט מען שריפה, ווייל מ'גייט מיטן רוב, דאס איז דער עיקר טעם, אבער, כלפי דאס וואס דו האסט געזאגט אז שריפה איז חמורה, אויף דעם קריגן אונז זיך, און אונז האלטן אז סקילה איז חמורה, און מילא הוא הדין וואלט געווען ביי א פארקערטע ציור, וואס איין נשרף מישט זיך אויס מיט אסאך נסקלים, וואלט מען אויך געגעבן פאר יעדעם שריפה, ווייל סקילה איז הארבער פון שריפה. על כל פנים, האט מען דא געזען א משא ומתן, צווישן רב יחזקאל און זיין זון רב יהודה, און די משא מתן האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז רב יהודה האט געזאגט פאר זיין טאטן אבא לא תיתנייה הכי אז דו לערנסט נישט גוט א משנה, איז זאגט די גמרא אמר ליה שמואל לרב יהודה, האט שמואל מעורר געווען צו רב יהודה שיננא, ס'איז אזא לשון חריף, לא תימא ליה לאבוך הכי, רעד נישט אזוי צו דיין טאטן, זאג נישט פאר דיין טאטן אז מען לערנט נישט אזוי, נישט אזוי רעדט מען צו א טאטע, דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה, אפילו א טאטע וואס איז ממש עובר אויף א זאך וואס שטייט אין די תורה, אל יאמר לו, זאל דער זון נישט זאגן פארן טאטן אבא, עברת על דברי תורה, האסט עובר געווען אויף א פסוק אין די תורה, אלא אומר לו, נאר וואס דען, וואס זאל א זון זאגן פארן טאטן, אבא, כך כתוב בתורה, אזוי שטייט אין די תורה, מען דארף מען איז מעורר אז ס'איז דא אזא פסוק, איז די זעלבע זאך, ווילסט מתקן זיין דיין טאטע האט נישט גוט געלערנט א משנה, זאג אים נישט האסט נישט גוט געלערנט, זאג אים וויאזוי מען דארף לערנען, זאג אים, וואס דו האלטסט איז פשט אין די משנה, אבער די גמרא איז מעורר אז לכאורה וואס שטייט דא אין די ברייתא אז א זון זאל נישט זאגן פארן טאטן אבא עברת על דברי תורה נאר וואס דען ער זאל זאגן פארן טאטן אבא כך כתוב בתורה און די גמרא פארשטייט אבא כך כתוב בתורה איז אויך א לשון בתמיה כאילו אז די זון זאל זאגן פארן טאטן אבא כך כתוב בתורה אזוי ווי דו פירסט דיך שטייט אין די תורה איז אויף דעם פרעגט די גמרא דאס עפעס יא א גוטע לשון כך כתוב בתורה צעורי קא מצער ליה ער איז ווייטער מצער דעם טאטן ער שטעלט דעם טאטן אפיר אז ער פירט זיך נישט ווי די תורה אלא נאר איז די גמרא טאקע מסביר אומר לו אבא מקרא כתוב בתורה כך, פשט ער רעדט בניחותא, ער פרעגט נישט זיין טאטן בתמיה, אזוי שטייט אין די תורה? דו פירסט זיך נישט גוט אויף? ניין, ער זאגט סך הכל אזוי שטייט אין די תורה, רואיגערהייט, אז ס'דא אזא פסוק, ער רעדט נישט וועגן וואס די טאטע האט געטון, ער רעדט נישט וועגן די מעשים פון טאטן, ער זאגט נאר ער איז מעורר דעם טאטן אז ס'דא אזא פסוק און די טאטע זאל אליין פארשטיין וואס ער האט צו טון. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט די המשך פון די ברייתא, אלעזר בן מתיא אומר, אלעזר בן מתיא זאגט, אבא אומר, טאמער מיין טאטע טוט מיר הייסן השקני מים איך זאל אים אנטרינקען וואסער, ומצוה לעשות און עס קומט מיר אונטער א צווייטע מצוה, ווי רש"י זאגט למשל באגראבן א מת אדער א לוויה, וואס ווי די מפרשים זענען מסביר מ'רעדט דא פון א מצוה עוברת, פון א מצוה וואס מ'קען נישט שפעטער משלים זיין, זאגט אלעזר בן מתיא, מניח אני כבוד אבא, ועושה את המצוה, וועל איך איבערלאזן דעם טאטן, איך גיי גיין טון די מצוה, פארוואס? ווייל שאני ואבא חייבין במצוה, סיי איך סיי מיין טאטע זענען ביידע מחיוב צו טון די מצוה קומט אויס אז דאס קומט פארדעם, אזוי זאגט אלעזר בן מתיא, איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה קריגט זיך, און ער זאגט אם אפשר למצוה ליעשות על ידי אחרים, טאמער אנדערע קענען טון די מצוה, תיעשה על ידי אחרים זאלן עס אנדערע טון, וילך הוא בכבוד אביו, און ער זאל גיין מכבד זיין זיין טאטן, זאגט די גמרא אמר רב מתנה, הלכה כאיסי בן יהודה, די הלכה איז טאקע ווי איסי בן יהודה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יצחק בר שילא אמר רב מתנה אמר רב חסדא, האב שמחל על כבודו, כבודו מחול, טאמער א טאטע האט מוחל געווען אויף זיין כבוד, קען ער מוחל זיין, די זון איז נישט מחיוב אים מכבד צו זיין טאמער ער האט מוחל געווען, אבער הרב שמחל על כבודו, א רבי וואס האט מוחל געווען אויף זיין כבוד, אין כבודו מחול, ער האט נישט קיין רעכט מוחל צו זיין אויף זיין כבוד, די תלמידים דארפן אים נאכאלץ מכבד זיין. ורב יוסף אמר, רב יוסף קריגט זיך, און ער זאגט אפילו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, שנאמר, ווי מען זעט, אפילו כביכול ביים רבונו של עולם אליין, והשם הולך לפניהם יומם, אז דער אייבערשטער איז געגאנגען פאר כלל ישראל אין די מדבר מיט א עמוד ענן מיט א עמוד אש, זעהן מיר דער רבונו של עולם כביכול אליין האט אויך מוחל געווען אויף זיין כבוד, איז אוודאי א רבי קען אויך מוחל זיין אויף זיין כבוד. אמר רבא, האט רבא געזאגט, הכי השתא וואסערע פארגלייך איז דאס, התם הקדוש ברוך הוא עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא, מחיל ליה ליקריה, די וועלט באלאנגט פארן רבונו של עולם, די תורה באלאנגט פארן רבונו של עולם, דער רבונו של עולם קען מוחל זיין אויף זיין כבוד, אבער הכא תורה דיליה היא, א רבי, די תורה באלאנגט דען צו אים? ס'באלאנגט פארן רבונו של עולם. איז א רבי האט נישט קיין רעכט צו מוחל זיין אויפן כבוד התורה. אבער הדר אמר רבא, שפעטער האט רבא געזאגט אז ס'איז נישט אזוי. אין, תורה דיליה היא, די תורה באלאנגט טאקע פאר די מענטש וואס לערנט עס דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק ובתורתו יהגה יומם ולילה ווי רש"י זאגט אז אנפאנג פסוק שטייט כי אם בתורת השם חפצו, די פסוק רופט עס אן תורת השם, אבער נאכדעם וואס א מענטש לערנט עס, רופט עס די פסוק אן ובתורתו יהגה יומם ולילה, ס'איז שוין זיינס א תורה. און מילא קען א רבי יא מוחל זיין אויף זיין כבוד. פרעגט די גמרא איני איז עס דען אזוי האלט דען רבא אז א רבי קען מוחל זיין אויף זיין כבוד והא רבא משקי בי הלולא דבריה רבא אליין ביי זיין זון'ס חתונה האט געגעבן צו טרינקען פארן עולם ער האט אנגעגאסן פארן עולם וויין ודל ליה כסא לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ער האט אנגעגאסן א גלעזל משקה פאר רב פפא און פאר רב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה זיי האבן זיך אויפגעשטעלט מפני כבודו שפעטער איז ער געגאנגען ער האט אנגעגאסן א גלעזל לרב מרי ולרב פנחס בריה דרב חסדא ולא קמו מקמיה זיי האבן זיך נישט אויפגעשטעלט, איז איקפד ואמר רבא האט מקפיד געווען אויף זיי און ער האט געזאגט הני רבנן רבנן והני רבנן לאו רבנן, ס'טייטש עטס זענטס חכמים די אנדערע זענען נישט חכמים, וואס מיינסטו זיי האבן זיך אויפגעשטעלט די אנדערע רב פפא רב הונא בריה דרב יהושע ווייל זיי זענען נישט קיין חכמים, אוודאי זענען זיי אויך חכמים עטס וואלטס ענק אויך געדארפט אויפשטעלן, איז דא זעהט מען לכאורה אז פון איין זייט האט רבא מוחל געווען אויף זיין כבוד והא ראיה ער האט געטיילט משקאות פאר זיינע תלמידים און פון דעסטוועגן האט ער מקפיד געווען אז מען האט זיך נישט אויפגעשטעלט פאר אים, זעהט מען לכאורה אז א רבי וואס איז מוחל אויף זיין כבוד קען נישט מוחל זיין ותו, און די זעלבע זאך רב פפא הוה משקי בי הלולא דאבא מר בריה, רב פפא האט משקה געווען פאר מענטשן און האט געגעבן פאר מענטשן צו טרינקען ביי זיין זון אבא מר'ס חתונה, ודלי ליה כסא לרבי יצחק בריה דרב יהודה האט אנגעגאסן א גלעזל פאר רבי יצחק בריה דרב יהודה ולא קם מקמיה האט זיך נישט אויפגעשטעלט ואיקפד, און האט אויך מקפיד געווען. זעהט מען לכאורה אז א רבי קען נישט מוחל זיין אויף זיין כבוד, ענטפערט די גמרא ניין, אפילו הכי הידור מיעבד ליה בעי, ס'טייטש אוודאי זיי האבן זיך נישט געדארפט אויפשטעלן, אבער א הידור דארף מען טון, פשט, אביסל זיך רוקן פון פלאץ ווייזן כאילו מען גייט זיך אויפשטעלן, דאס אוודאי וואלטן די תלמידים געדארפט טון, און דאס האט נישט קיין שייכות צו די רבי איז מוחל צו נישט, ווייל דאס איז טאקע כבוד התורה, און אויף דעם האט רבא מקפיד געווען. אויף דעם האט רב פפא מקפיד געווען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, אפילו למאן דאמר, הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, נשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אפילו די מאן דאמר וואס האלט אז א רבי קען מוחל זיין אויף זיין כבוד, אבער א נשיא קען נישט מוחל זיין אויף זיין כבוד. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מעשה בר' אליעזר ור' יהושע ור' צדוק שהיו מסובין בבית משתה בנו של ר' גמליאל, זענען געווען ביי די חתונה פון די זון פון ר' גמליאל, ר' גמליאל איז געווען א נשיא, והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם רבן גמליאל געווען די נשיא פון סנהדרין איז געשטאנען דארט און האט אנגעגאסן גלעזלעך פארן עולם נתן הכוס לרב אליעזר ולא נטלו ער האט געגעבן א גלעזל פאר רב אליעזר רב אליעזר האט נישט געוואלט נעמען ער האט געהאלטן עס איז א פגיעה אין די כבוד פון רבן גמליאל נתנו לרב יהושע רבן גמליאל האט אנגעגאסן א גלעזל פאר רב יהושע וקיבלו רב יהושע האט יא גענומען אמר לו רב אליעזר האט רב אליעזר געזאגט צו רב יהושע מה זה יהושע וואס טוסטו אנו יושבין ורבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו אונז זיץ מיר און רבן גמליאל ברבי איז טייטש א חשובע טיטל ער איז אונז משקה אמר לו, האט ר' יהושע געענטפערט, פארוואס נישט? מצינו גדול ממנו ששימש, אונז געפין מיר איינער גרעסער פון ר' גמליאל האט אויך משמש געווען זיינע אורחים, אברהם, אברהם אבינו איז גדול הדור היה, און מען געפינט ביי אים וואס שטייט וכתוב בו והוא עומד עליהם, אז אברהם אבינו איז געשטאנען דארט ביי די מלאכים, און האט זיי געגעבן צו עסן איז אז אברהם אבינו האט געקענט, פארשטייט זיך ר' גמליאל קען אויך. איי ושמא תאמרו, כמלאכי השרת נדמו לו, אפשר וועסטו ענטפערן אז יא, אברהם אבינו האט משמש געווען זיינע אורחים זענען געווען מלאכים, איז פארדעם האט ער זיי משמש געווען, אבער אויף דעם ענטפערט ער ניין, לא נדמו לו אלא לערביים, זיי האבן אויסגעקוקט ווי אראבער, ווי רש"י זאגט שטייט אין פסוק ורחצו רגליכם מען האט זיי געהייסן וואשן די פיס ווייל האט געהאלטן זיי זענען אראבער, איז זעהן מיר אז אפילו פאר אברהם אבינו האט געפאסט צו געבן פאר אראבישע אורחים, איז פארוואס זאל מיר נישט פאסן צו נעמען א גלעזל פון ר' גמליאל, ואנו לא יהא ר' גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו. אמר להם ר' צדוק, ר' צדוק איז אויך געווען דארט, האט ר' צדוק געזאגט, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות, פארוואס לאזט עטס איבער דעם כבוד פון אייבערשטן און עטס רעדטס פון כבוד הבריות, ברענגסט א ראיה פון אברהם אבינו, קענסט ברענגען א ראיה פונעם אייבערשטן אליין, הקדוש ברוך הוא, משיב רוחות, מעלה נשיאים, די אייבערשטער וואס מאכט די ווינטן בלאזן, און די וואלקענעס זאלן ארויפגיין און מוריד מטר, און זאל רעגענען און מצמיח אדמה, און זאל וואקסן פון די ערד ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, און די אייבערשטער שפייזט יעדער איינער, זעט מען אפילו די אייבערשטער שפייזט אויך יעדעם, איז אז די אייבערשטער קען, ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו איז פארשטייט זיך, פון רבן גמליאל קען מען אויך נעמען דאס טרינקען וואס ער געבט דא זעהט מען על כל פנים אז א נשיא וואס איז מוחל אויף זיין כבוד איז כבודו מחול, אלא נא וואס דען זאגט טאקע די גמרא אי איתמר הכי איתמר אמר רב אשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול א מלך קען נישט מוחל זיין אויף זיין כבוד, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק שום תשים עליך מלך פון די געדאפלטע לשון שום תשים דרש'נט מען שתהא אימתו עליך, אז מען דארף מורא האבן פון א מלך, און א מלך וואס איז מוחל אויף זיין כבוד האט מען נישט מורא פון אים, איז מען עובר אויף דעם פסוק מילא א מלך קען נישט מוחל זיין אויף זיין כבוד. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין תורה, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, זאגט די ברייתא, מפני שיבה תקום, יכול וואלט איך געמיינט אפילו מפני זקן אשמאי שיבה מיינט אן עלטערע מענטש איז וואלט איך געמיינט מ'דארף זיך אויפשטעלן פאר יעדע עלטערע מענטש אפילו א זקן אשמאי רש"י זאגט אז זקן אשמאי איז טייטש א רשע מיט אן עם הארץ אנדערע מפרשים זאגן אז א רשע אוודאי נישט אבער וואלט געווען א הוה אמינא אז פאר אן עם הארץ על כל פנים דארף מען זיך אויפשטעלן תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק ווייטער והדרת פני זקן איז פון זקן דרש'נט מען ואין זקן אלא חכם זקן מיינט א חכם א תלמיד חכם, שנאמר, אזוי שטייט אין אן אנדערע פסוק, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, וואס דארט רעדט מען חוץ פון דעם וואס זענען געווען זקנים, זענען זיי אויך געווען תלמידי חכמים, און ממילא זאגט דא דער תנא קמא אין די ברייתא, אז פון זקן לערנט מען ארויס אז דער שיבה וואס שטייט דא, דער עלטערער מענטש וואס תקום וואס מען דארף זיך אויפשטעלן פאר אים, רעדט זיך אויך נאר טאמער איז א זקן טאמער איז א חכם, אבער טאמער ער איז נישט קיין חכם, נאר ער איז סתם אן עלטערע עם הארץ אדער אן עלטערע רשע, האלט די תנא קמא מען דארף זיך נישט אויפשטעלן פאר אים. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי קריגט זיך אין די דרש פון די תנא קמא, און רבי יוסי הגלילי זאגט דארפסט נישט ברענגען א ראיה פון אן אנדערע פסוק וואס דארט שטייט אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אז זקן מיינט דווקא א חכם, נאר אין די ווארט זקן אליין ליגט אויך חכמה, אין זקן, זקן איז פשט אלא מי שקנה חכמה, זקן איז נוטריקון זה קנה, קנה מיינט חכמה, ווי ווייסט מען קנה מיינט חכמה? ווייל דער פסוק זאגט משלי שנאמר השם קנני ראשית דרכו דאס גייט ארויף אויף די חכמת התורה, זעהט מען פון די ווארט זקן אליין אז מען רעדט פון א חכם, איז בעצם לכאורה האלט רבי יוסי הגלילי פונקט ווי די תנא קמא אז מען שטעלט זיך נאר אויף פאר א חכם נישט פאר אן עם הארץ, אבער מען וועט באלד זעהן אז חוץ פון דעם וואס זיי קריגן זיך וויאזוי מען לערנט עס ארויס אז תנא קמא האלט מען לערנט עס ארויס פון א גזירה שווה פון אספה לי שבעים איש מזקני ישראל און רבי יוסי הגלילי האלט מען לערנט עס ארויס פון די ווארט זקן אליין, חוץ פון דעם קריגן זיי זיך אויך הלכה למעשה ווי מ'עט באלד זעהן. על כל פנים איז די ברייתא ממשיך, יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק. וואלט איך געמיינט אז אפשר ברגע וואס מ'זעהט א זקן א תלמיד חכם אפילו פון דערווייטענס דארף מען זיך אויפשטעלן, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק ניין תקום והודרת, לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור היות עס שטייט תקום והדרת איז פשט ווען זאלסטו דיך אויפשטעלן? נאר ווען עס איז א הידור, נאר ווען עס איז א כבוד, אבער ווען די זקן, ווען די חכם איז ווייט אוועק, וואס אז מ'שטעלט זיך דעמאלטס אויף איז דאך עס נישט קיין כבוד פאר אים ווייל מ'זעהט דאך נישט, פארוואס דער איד האט זיך אויפגעשטעלט, ווער ווייסט אפשר האט ער זיך אויפגעשטעלט סתם ווייל ער האט זיך געדארפט אויפשטעלן, איז דעמאלטס איז נישט דא די מצוה זיך אויפצושטעלן, נאר ווען דער זקן ווען דער חכם איז אין די ד' אמות, דעמאלטס איז די מצוה זיך אויפצושטעלן. זאגט די ברייתא ווייטער, יכול יהדרנו בממון, שטייט אין פסוק והדרת, הדרת קען אויך מיינען געבן געלט, איז אפשר דארף מען געבן געלט פארן זקן, תלמוד לומר פאר דעם שטייט תקום והדרת, מה קימה, שאין בה חסרון כיס, אזוי ווי ווען מען שטעלט זיך אויף דערלייגט מען נישט קיין געלט אף הידור, שאין בה חסרון כיס, והדרת דער הידור איז אויך אויף אן אופן וואס מען דערלייגט נישט קיין געלט, דהיינו די כבוד וואס מען געבט דא פארן זקן רעדט מען נישט דא אז מען געבט אים געלט, זאגט די ברייתא ווייטער יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ, אפשר אין א בית כסא און בית מרחץ איז אויך דא די מצוה זיך אויפצושטעלן פארן זקן, תלמוד לומר תקום והדרת, לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור, נאר דארט וואו עס איז א הידור אין א בית כסא און בית מרחץ איז נישט קיין כבוד, זאגט די ברייתא ווייטער יכול יעצום עיניו כמי שלא ראהו אפשר זאל א מענטש קענען פארמאכן די אויגן כאילו ער האט נישט געזען דעם זקן, און אזוי וועט ער זיך נישט דארפן אויפשטעלן, יעצט באלד וועט מען זען די קומענדיגע בלאט די גמרא פרעגן וואס מ'רעדט דא פון א רשע, פון איינער וואס זוכט זיך ארויסצודרייען פון מצוות און ער פארמאכט די אויגן, א, נאכדעם וואס ער האט די חיוב זיך אויפצושטעלן געט ער א מאך צו די אויגן, איז מיט דעם האט ער זיך געפטר'ט, קען דאך נישט זיין, און מ'עט דארט זען וואס די גמרא ענטפערט אבער על כל פנים, אפשר זאל א מענטש דאס קענען טון, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק תקום וואס שטייט שפעטער, ויראת, די פסוק זאגט דארט ווייטער ויראת מאלקיך, דבר המסור ללב, נאמר בו, ויראת מאלקיך, פשט די אייבערשטער ווייסט, דו קענסט טאקע פארמאכן די אויגן, מענטשן וועלן זאגן האסט נישט געזען, אבער די אייבערשטער ווייסט וואס דו האסט דא געטון, איז מען טאר דאס נישט טון. זאגט די ברייתא ווייטער, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מנין לזקן שלא יטריח, ווי ווייסט מען אז ס'איז אויך דא א חוב אויפן זקן נישט צו מטריח זיין די פאלק, נישט צו אריבערגיין א פלאץ וואס ס'דא אסאך מענטשן, אז די אלע מענטשן זאלן זיך דארפן אויפשטעלן, נאר אז ס'איז דא א צווייטע וועג זאל ער נוצן די צווייטע וועג, תלמוד לומר זקן ויראת, שטייט זקן לעבן ויראת, פשט אז דער זקן דארף אויך מורא האבן פון באשעפער זאל נישט מטריח זיין אנדערע. זאגט די ברייתא ווייטער, די ברייתא פירט אויס, איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה קריגט זיך אויף די תנא קמא און זעלבע זאך רבי יוסי הגלילי, פשט תנא קמא האט מען געזעהן האלט אז שטייט אין פסוק מפני שיבה תקום, וואלט איך געמיינט פאר יעדע אלטע מענטש דארף מען זיך אויפשטעלן אפילו פאר א עם הארץ, דערפאר שטייט זקן אז ס'איז נישט אזוי, און רבי יוסי הגלילי האט אויך געזאגט זקן זה שקנה חכמה, אויף דעם קריגט זיך איסי בן יהודה, און איסי בן יהודה זאגט, מפני שיבה תקום, אפילו כל שיבה במשמע יעדע אלטע איד, אפילו ער איז נישט קיין זקן, אפילו נישט קיין חכם, דארף מען זיך אויפשטעלן פאר אים, זאגט יעצט די גמרא, רבי יוסי הגלילי, הייני תנא קמא, דהיינו לכאורה, טאקע תנא קמא רבי יוסי הגלילי קריגן זיך וויאזוי מען לערנט ארויס אז זקן מיינט א חכם, תנא קמא האלט ס'א גזירה שווה, רבי יוסי הגלילי האלט ס'ליגט אין די ווארט זקן אליין, אבער לכאורה ביידע האלטן די זעלבע זאך, ווי איז דא א נפקא מינה להלכה צווישן די צוויי שיטות, ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו יניק וחכים, די נפקא מינה העט זיין א יונגע תלמיד חכם, תנא קמא סבר יניק וחכים לא, תנא קמא האלט אז שיבה, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ביידע רעדן זיך פון דער זעלבער מענטש, דהיינו די שיבה דער אלטער מענטש דארף זיין א זקן, דארף זיין א חכם, אבער וואס איז טאמער ס'איז דא א חכם וואס איז נישט קיין זקן, איז פאר אים דארף מען זיך נישט אויפשטעלן, אבער רבי יוסי הגלילי סבר אפילו יניק וחכים, רבי יוסי הגלילי האלט אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז דא א מצוה זיך אויפצושטעלן מפני שיבה פאר אן אלטער איד א תלמיד חכם, חוץ דעם איז דא א מצוה זקן זה שקנה חכמה פאר יעדן תלמיד חכם אפילו א יונגע מענטש דארף מען זיך אויכעט אויפשטעלן, פרעגט אונז די גמרא, מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי, וואס איז טאקע די טעם אז רבי יוסי הגלילי האלט אז אפילו פאר א יונגע תלמיד חכם דארף מען זיך אויפשטעלן, ענטפערט די גמרא אמר לך, ווייל רבי יוסי הגלילי קען ענטפערן אז אי סלקא דעתך כדאמר תנא קמא, טאמער איז די תנא קמא גערעכט אז מען דארף זיך נאר אויפשטעלן פאר אן אלטן תלמיד חכם, פשט די פסוק רעדט דא פון איין מענטש וואס איז סיי א שיבה און סיי א זקן סיי אן אלטער סיי א תלמיד חכם, אויב אזוי זאגט רבי יוסי הגלילי אם כן, נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן תקום והדרת וואלט געדארפט שטיין שיבה און זקן צוזאמען מ'רעדט דא פון איין מענטש. מאי שנא דפלגינהו רחמנא? פארוואס האט עס די תורה צוטיילט מפני ת מפני שיבה תקום והדרת פני זקן צוויי אנדערע מענטשן? למימר דהאי לאו האי והאי לאו האי ווייל די תורה וויל זאגן אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן שמע מינה אפילו יניק וחכים און פון דא זעהט מען אז אפילו א יונגע תלמיד חכם א זקן אליין א תלמיד חכם אליין דארף מען זיך אויכעט אויפשטעלן. איי וואס ענפערט די תנא קמא אויף דעם? זאגט די גמרא ותנא קמא, משום דבעי למיסמך זקן ויראת, פשט תנא קמא האלט אז ביסט גערעכט, די תורה וואלט עס געדארפט שרייבן צוזאמען, אבער טאמער די תורה וואלט געשריבן צוזאמען, טאמער די תורה וואלט געשריבן מפני שיבה זקן תקום והדרת, וואלט זקן נישט געשטאנען לעבן ויראת, וואלט מען נישט געקענט האבן די לימוד אז דער זקן דארף מורא האבן פונעם באשעפער, און ער טאר נישט גיין צווישן א גרויסע עולם אז די עולם זאל זיך דארפן מטריח זיין, איז כדי מ'זאל קענען אויך האבן די לימוד האט עס די תורה צוטיילט, אבער די תנא קמא האלט מען רעדט נאך אלץ פון דעם זעלבן מענטש. זאגט אונז די גמרא ותנא קמא, מאי טעמא, פארוואס האלט דער תנא קמא נישט ווי רבי יוסי הגלילי? ענטפערט די גמרא ווייל אי סלקא דעתך כדאמר כדקאמר רבי יוסי הגלילי, ווייל תנא קמא האלט אז טאמער רבי יוסי הגלילי איז גערעכט אז מען רעדט דא פון צוויי באזונדערע מענטשן, אם כן נכתוב רחמנא מפני שיבה תקום והדרת, תקום והדרת פני זקן, דהיינו די לשון תקום והדרת וואלט געדארפט שטיין סיי אויף א שיבה סיי אויף א זקן, ומדלא כתב הכי שמע מינה חד הוא, אז די תורה שרייבט נישט אזוי, נאר די תורה שרייבט מפני שיבה, תקום, והדרת פני זקן, א באזונדערע לשון אויף יעדעס איינס, איז פשט מען רעדט דא פון די זעלבע מענטש, דער שיבה דער זקן איז אלץ איינס, מען דארף זיך נאר אויפשטעלן פאר א זקן פאר א חכם וואס איז אויך שיבה וואס איז אויך א עלטערע מענטש, אבער פאר א יונגע תלמיד חכם דארף מען זיך נישט אויפשטעלן.